לזכות משה הכהן בן רוזה חנה שיחי' ליום הולדת שלו ט' ניסן. משיחת אור לי"א ניסן תשמ"א. און אט דאס וואס ער הערט אמאל דערמאנענדיג דעם אייבערשטן איז מען אים מסביר אז ס'איז דא דער ענין פון סעפערעישן, ס'איז אפגעטיילט חינוך און לימוד פון דעם ענין פון אמונה, און ס'איז ניט אָפּגעטײלט אַז מ'דאַרף האָבן בײדע זאַכן, נאָר מ'לערנט דאָס אין באַזונדערע שעהן, נאָר ס'איז אָפּגעטײלט אין אַן אופֿן רחמנא ליצלן אַז מ'גיט ניט קײן געלט אױף לערנען װעגן אמונה בהשם, מ'גיט ניט קײן צײַט אױף מתפּלל זײַן צו בורא עולם ומנהיגו, און מ'טוט עס נאָך אָן אין אַ איצטלא. אז אויף דערויף איז מיוסד די גאנצע מהלך מדינה זו בשעת אלע ווייסן אז דאס איז היפך המציאות, די גאנצע מדינה איז מיוסד געווארן דורך דערויף וואס זענען געווען מענטשן וואס זיי זענען געווארן ניט געלאזט זיין מאמינים אין בורא עולם ומנהיגו מיטן גאנצן שטורעם האבן זיי געדארפט אנטלויפן פון דארטן. און זיינען געקומען אהערצו אין ארצות הברית און מייסד געווען אט א די מדינה, מיט דער כוונה זאלן קענען זיין מאמינים און דינען דעם בורא עולם ומנהיגו וואס כל העמים ילכו און בשם אלוקיו, האט מען דאס איבערגעדרייט און מהפך געווען, און דא אויף דערויף מייסד געווען דעם חינוך

און וואס לצערנו הרב טראכט מען אלערליי זאכן וויאזוי דאס צו באווארענען מכאן ולהבא, אבער וועגן וואס טראכט מען וויאזוי צו באווארענען די תוצאות, בלשון המדינה די סימפטאמס, מען טראכט ניט וויאזוי צו באווארענען די שיטה, דער צוגאנג וואס האט געבראכט צו אט די תוצאות. וכמדובר כמה פעמים אויף היילן א מסוכנ'דיגן חולה, איז דא אויף צוויי וועגן, אז מען ווארט ביז וואנעט ער ווערט א חולה שיש בו סכנה, און דערנאך הייבט מען זוכט מען וועגן וויאזוי אים צו היילן, אדער מען שיקט אים אריין אין א בית רופאים וואס דארט איז ער איינגעשלאסן אלס איינער וואס ער איז היפך פון מנוחת הנפש, ווארום ער איז א פרוע בנפשו, און דערנאך איז דא דער אמת'ער וועג, וואס דאס איז צו באווארענען לא, אויף לא אשים עליך כל המחלה אשר שמתי במצרים, ס'איז דא די מציאות פון אזא מין מחלה, אבער דער וויסן אז ס'איז דא אזא מין מחלה דארף דאס ברענגען צו די תוצאה אז מ'זאל גלייך איבערשטעלן דעם חינוך, אז זאל זיין מלכתחילה לא אשים עליך, דער חינוך זאל זיין אין אזא מין אופן, זאל ניט איינפאלן צו וועלכן ס'זאל ניט זיין, און דער עיקר זאל ניט איינפאלן צו בני עשירים, ביז וואנעט בני עניים וועלן זיך קענען דערלויבן די אלע זאכן, דארפן זיי דורכגיין כמה עניינים ביז וואנעט זיי באקומען געלט, און האבן די ווילדקייט אז פירן זיך ווי ביי זיי קומט אויס בלי מניעה, מה שאין כן בני עשירים וואס די עלטערן האבן אויף זיך אויף פון זיך אראפגעווארפן די גאנצע אחריות פון אויפבויען פון זייערע קינדער מאמינים, ווארום די עלטערן זענען אויך ניט קיין מאמינים ווי ס'דארף צו זיין, און נאר וואס דען זיי האבן זיך פילן אז זיי דארפן עפעס טון פארן קינד, גיט מען אים כל מה שלבו חפץ, און מען האלט אים אין איין זאגן און פאטשן אויף די און פאטשן אויף די פלייצע אז ער איז א גוד בוי, א גוטער און א געזונטער און א קלוגער וכו', און דערנאך קומט ארויס אז דאס וואס מען האט געזען, וואס האט געטראפן, קיין געלט האט ניט געפעלט, האט ער געקאנט קויפן כלי נשק, דער חינוך המקולקל. מקולקל דערמיט וואס ער איז מיוסד, אויף כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, בשעת מ'וועט געבן דעם תלמיד אדער די תלמידה כח ועוצם יד דורך דערויף, וואס זיי וועלן מאכן די איבונגען אויף שטארקער מאכן דעם כח, דעם גוף, און דערנאך וועט מען זיי געבן ידיעות וויאזוי מ'קען נוצן די עניינים וואס זענען ארום זיי

ניט אַז זאָל זײַן אַ חופֿש פֿון כּל העמים ילכו איש בשם אלוקיו, דינען דעם אײבערשטן, װאָס אַלע זײַנען מודה, אַז דאָס איז אַ קל אחד, און ער איז בורא עולם ומנהיגו, איז כּאָמור האָט מען דאָס אים גאָר ניט דערמאָנט, און דערמאָנט, װען ס'איז געװען אַ הכרח, האָט ער דאָס געהערט אין אַן אופֿן פֿון מן השׂפֿה ולחוץ, און מ'האט גלייך מיט דעם אנגעהויבן רעדן וועגן גשמיות, און פון גשמיות אריבערגעגאנגען רעדן אין חומריות, וואס דערפאר איז אין בסיכום די ערשטע זאך וואס אט דער מאורע דארף ארויסברענגען, און ארויסברענגען במעשה בפועל, עס דארף טאקע זיין אויף דערויף פריער א החלטה,

תּורה שבכּתבֿ, װאָס איז אָנגענומען געװאָרן בײַ אַלע פֿעלקער על אַחת כּמה וכּמה במדינה זו, און בשעת מע איז מײסד דעם חינוך, אָנהײבנדיק אַז אנכי הוויה אלקיך, אַז ס'איז דאָ אַ מציאות, װאָס ער, הוויה, ער האָט באַשאַפֿן אַלץ װאָס אַרום אים, און ער איז אלקיך, ער איז כּוחך וחַיותך, ער מאכט לעבן די מענטשן בכל מקום ובכל זמן, און דערנאך איז מען ממשיך און אויף דערויף באגרינדעט מען אז לא תגנוב און לא תרצח איז אט דעמאלט איז א זיכערע זאך ער איז דורכגענומען מיט אמונה אין הוויה אז ער וועט זיכער ניט קומען ניט צו דעם תגנוב און ניט צו דעם תרצח און דעמאלט וועט מען פארשפארן היילן דעם חולי שיש בו סכנה, ווארום מיט מלכתחילה וועט זיין לא אשים עליך, מ'וועט מלכתחילה ניט צוקומען צו א מצב פון חולי פון ניט געזונטע קינדער, על אחת און תלמידים ותלמידות, על אחת כמה וכמה אין אזא מין אופן של חולי שיש בו סכנה פאר א צווייטן מענטשן, וואס דאס איז דאך אויכעט פארבונדן שיש בו סכנה פאר אים אליין.